מסכת בבא קמא, דף ע"ד עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט בדין. אמר ליה רב אחא בריה דרב איקא לרב אשי דוקיא דרבא מהיכא. מיר האבן פריער געהאט א מחלוקת. פון אביי מיט רבא. ס'איז געווען אזא איין פאל, צוויי עדות קומען צו גיין און זיי זאגן ראובן האט דערהרגעט א מענטש, און ס'איז געווען דער גמר דין אז קומט ראובנ'ען מיתה. נאכער קומט צו גיין א צווייטע כיתה עדות און זיי זאגן אז זיי זענען נישט מזים נאר זענען מכחיש די עדות, איר זאגט. אז ראובן האט דערהרגעט יענעם מענטש, אז דער מענטש איז געווען מיט אונז, אדער מיר האבן געזען ראובנ'ען א טאג שפעטער, רופט זיך דאס אן, די כיתה א' און די כיתה ב' זענען זיך מכחיש, זאגט אביי, דעמאלט האב איך גארנישט מיט קיין עדות, איז אויב מ'וועט שפעטער מזים זיין די כיתה א' וואס האבן געזאגט עדות אז ראובן האט געהרגעט, וועל איך וועט מען די עדות די כיתה א' נישט געבן קיין מיתה, ווייל אין דעם מאמענט ווען די כיתה א' מיט די כיתה ב' האט איינער מכחיש געווען די צווייטע איז געווארן אויס עדות, איז שוין נישט דא קיין עדות וואס מען זאל מזים זיין, גייט שוין נישט אן די דין פון הזמה. רבא לערנט נישט אזוי, נאר רבא זאגט אז הכחשה תחילת הזמה. אז דאס אויב וואס ס'איז א הכחשה איז נישט די טייטש אז די עדות איז געווארן אינגאנצן אויס עדות, נאר ס'איז תחילת הזמה, ממילא וועט אויסקומען אין אזא פאל אז ס'עט קומען צו גיין א דריטע כיתה און זיי וועלן מזים זיין די ערשטע כיתה, וועל איך זאגן מ'האט מזים געווען די ערשטע כיתה און ס'וועט קומען די ערשטע כיתה מיתה ועשיתם לו כאשר זמם, אבער ס'דארף זיך רעדן אין איין פאל. אז ווען די ערשטע כיתה איז געקומען צו גיין און זיי האבן געזאגט ראובן הרג את פלוני איז שוין געווען דער גמר דין, ווייל אויב ס'איז נישט געווען קיין גמר דין איז דאך דא א דין אז אין עדים זוממים נהרגין, ביז וואנען דורך זיי זאל זיין דער גמר דין? האט רבא געזאגט פון וואנען ווייסט ער א ראיה אז הכחשה תחילת הזמה? די סברה פשוטה איז אז די עדות זענען זיך מכחיש. איז מער א גארנישט נישט דא קיין עדות, וואנען ווייסט ער זיין דין האט ער אראפגעברענגט א ברייתא, אין דער ברייתא שטייט אזוי, פריער דף ע"ג עמוד ב, אז קומט צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן מעידני באיש פלוני שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, די צוויי עדות זאגן אז דער בעל הבית האט פריער געמאכט בלינד די אויג נאכדעם האט ער ארויסגעווארפן דעם צאן, און די ברייתא איז מוסיף שהרי הרב אומר כן, דער בעל הבית זאגט אז ער וויל אזוי, פארוואס וויל דער בעל הבית אזוי? דער בעל הבית וויל דער עבד זאל זיין עבד, ונמצאו זוממין, נאכער איז מען מזים די כיתה, משלמין דמי עין לעבד. האט די גמרא געפרעגט וואס איז דער פשט אין דער ברייתא, אויב מ'האט מזים געווען די עדות איז דאך נישטא קיין עדות אז דער עבד איז פריי, קומט דאך אויס זיי האבן געוואלט טון דעם עבד א טובה זאלן אים באפרייען, פארוואס זשע דארפן זיי נאך גיין באצאלן דמי עין לעבד, זיי האבן אים געוואלט מאכן אינגאנצן פריי, פארוואס זאלן זיי באצאלן אים דמי עין? נאך פרעגט די גמרא, מען דארף באצאלן דעם בעל הבית דמי כוליה עבד, ווייל זיי האבן דאך אים געוואלט מאכן שאדן פון דעם בעל הבית, נאך פרעגט די גמרא א דריטע קשיא, שטייט שהרי הרב צו דעם בעל הבית, שהרי די בעל הבית, זיי האבן דאך געוואלט דעם בעל הבית מאכן שאדן דעם גאנצן עבד. נאך פרעגט די גמרא, שהרי הרב אומר כן, דער בעל הבית זאגט דאך נישט אזוי, ס'איז דאך די מעשה איז דאך נישט אזוי יא געשען, דעריבער זאגט רבא, מוז מען לערנען פשט אז ס'איז נישט אזוי ווי שטייט אין דער ברייתא, נאר ס'איז געווען דריי כיתות, די ערשטע כיתה האט געזאגט הפיל את שינו וסימא את עינו, ממילא קומט אויס לויט דער ערשטער כיתה אז דער עבד איז פריי און ער דארף נאך די בעל הבית באצאלן דמי עין פאר דעם עבד, קומט צו גיין נאכער די צווייטע כיתה און זיי זאגן ס'איז געווען פארקערט, סימא את עינו והפיל את שינו, גייען זיי דאך מאכן שאדן דעם עבד, ווייל די דמי עין איז דאך מער ווי דמי שן. נאכער קומט צו גיין א דריטע כיתה, און זיי זענען מזים די צווייטע כיתה, זיי זאגן, איר זאגט עדות, סימא את עינו והפיל את שינו, דעם טאג וואס איר זאגט, עמנו הייתם. האט מען מזים געווען די צווייטע כיתה, איז דאך די טייטש אזוי, איז דאך די צווייטע כיתה האט דאך געוואלט מאכן שאדן, וועמען האבן זיי געוואלט מאכן שאדן? נישט דעם בעל הבית, זיי האבן געוואלט מאכן שאדן דעם עבד, ווייל אין דער ווירקליכקייט קומט דאך ביי דעם עבד דמי עין, און זיי האבן געוואלט פון דעם פטר'ן, דעריבער זאגן מיר, משלמין דמי עין לעבד. אבער לאמיר נאר זען, איידער ס'איז געקומען. די דריטע כיתה וואס האט מזים געווען איז דאך שוין געוועזן די ערשטע כיתה מיט די צווייטע כיתה מוכחש, פארוואזשע זאגן מיר עס העלפט שפעטער די הזמה אז מען זאל באצאלן דמי עין לעבד, איז דאך פון דעם א ראיה אז הכחשה איז תחילת הזמה. אביי אביי זאגט איך דארף נישט אזוי לערנען די ברייתא, נאר איך וועל לערנען די ברייתא אז ס'איז געווען צוויי כיתה עדות. ווי אזוי? ס'איז געקומען צו גיין איין כיתה עדות און זיי האבן געזאגט סימא את עינו והפיל את שינו. דאס האט געזאגט די ערשטע כיתה. איז געקומען צו גיין די צווייטע כיתה און זיי האבן מזים געווען די ערשטע כיתה. שוין, און זיי זאגן אז עס איז געוועזן פארקערט הפיל את שינו וסימא את עינו, דא איז עס נישט געוועזן מוכחש, ס'איז פריער געוועזן די הזמה, תוספות פרעגט צו פריער איז געווען דאפכינהו נאכער אזמינהו, צו כ'מוז פריער זאגן אזמינהו ואפכינהו, דאס לאזן מיר אויף תוספות. איז אין אזא פאל איז דאך נישט געווען קיין הכחשה, ס'איז דאך גלייך געוועזן הזמה, אבער דארטן אין דעם פאל ווען שניים אומרים פלוני הרג את הנפש און שניים אומרים לא הרג, ווערט שוין מוכחש די עדות, און אויב מ'עט מזים זיין די צוויי עדות וואס האבן געזאגט הרג, גיט מען נישט קיין מיתה. פרעגט יעצט די גמרא, אמר ליה רב.

כיון וויבאלד דאי לא מתזמי, אויב מ'העט נישט מזים זיין די צווייטע וואס וועל איך דעמאלט טון? די ערשטע כיתה זאגט מ'דארף באצאלן דמי עין, און די צווייטע כיתה זאגט מ'דארף באצאלן דמי שן, טא וויאזוי וועל איך דעמאלט טון דאי לא מתזמי סהדותא? איך קען נישט מזים זיין, איז דאך כוותייהו קא קיימא, בלייבט אזוי ווי די צווייטע זאגן מ'גיט דמי שן, דדינא כוותייהו פסקינן, איך טוה פסק'נען אזוי ווי די צווייטע כיתה זאגט, פארוואס? דיש בכלל מאתים מנה, ווייל די ערשטע זאגן דאך אויך אז מען דארף באצאלן שן, נאר זיי זאגן מען דארף נאך מער געבן. הילכך דעריבער קומט דאך אויס אז די אנדערע כיתה איז נישט געווארן מוכחש, ווייל איך פסק'ן דאך דעם דין אזוי ווי די אנדערע כיתה,

דעריבער וועלן מיר טאקע זאגן אז מ'איז מזים די צווייטע, די מיטלסטע כיתה, זאגן מיר, דארפן זיי באצאלן דמי עבד ווייל זיי זענען נישט געווארן מוכחש, אבער אין אזא פאל ווען שניים אומרים הרג ראובן את הנפש, און שניים אומרים לא הרג, און ווען ס'איז א הכחשה וועל איך דאך נישט פאלגן די ערשטע כיתה, נאכער אז מען וועט גיין מזים זיין די ערשטע כיתה וועל איך טאקע זאגן אז איך זאג ס'איז שוין געווארן מוכחש די עדות, ווייסטו פארוואס מען באצאלט דא דמי עבד? ווייל איך וואלט דאך געטון ווי די צווייטע, דעריבער זאגט מען באצאל דמי עבד. אבער דעם פאל ווען איין כיתה זאגט הרג און די אנדערע זאגט לא הרג און מ'האט מזים געווען די כיתה וואס זיי זאגן הרג, פון וואנעט איז די ראיה אז דארט וועל איך אויך זאגן הכחשה תחילת הזמה? אמר ליה, האט רב אשי גענטפערט צו רב אחא בריה דרב איקא, רבא סבר, רבא האלט מדרישא בשלש כיתות, די רישא מוז איך דאך זאגן עס רעדט זיך ביי דריי כיתות, ווייל אין די רישא שטייט דאך אז דעמאלט ווען ס'איז געקומען צו גיין די עדות און זיי האבן געזאגט סימא את עינו והפיל את שינו שהרי הרב אומר כן, דער בעל הבית זאגט אזוי, פארוואס זאגט ער אזוי? איז דאך פון דעם א סימן אז ס'איז פריער געווען א אנדער כיתה וואס די אנדערע כיתה האט אים געמאכט ערגער און זיי האבן געזאגט הפיל את שינו וסימא את עינו, איז אויב די רישא רעדט זיך ביי דריי כיתות. סיפא נמי בשלש, און די סיפא רעדט זיך אויכעט ביי דריי כיתות, ודייק מסיפא, ער איז מדייק אין דער סיפא, אין אמת'ן קען איך נישט גיין איינלערנען די סיפא גלייך צו דער רישא, אזוי ווי עס זאל זיין אז די ערשטע כיתה האט געזאגט הפיל את עינו, איז סימא את עינו והפיל את שינו, און די צווייטע כיתה האט געזאגט אז ס'איז געווען פארקערט, אז ס'איז געוועזן הפיל את שינו וסימא את עינו, און נאכער האט מען מזים געווען די צווייטע, דעריבער אז מ'האט מזים געווען די צווייטע, זאגן מיר זיי האבן געוואלט מאכן שאדן דעם בעל הבית, דעריבער באצאלט מען דמי עבד לרבו, דאס קען איך נישט איינלערנען. ווייסטו פארוואס כ'קען נישט אזוי איינלערנען? ווייל אויב די ערשטע כיתה האט געזאגט סימא את עינו והפיל את שינו און די אנדערע האט געזאגט ס'איז געווען פארקערט הפיל את שינו וסימא את עינו, טו איך דאך נישט פסק'נען ווי די צווייטע כיתה, איז דאך נישט געווען דער גמר דין ווי די צווייטע כיתה, און אויב דער גמר דין איז נישט געווען ווי די צווייטע כיתה, גייט דאך בכלל נישט אן קיין דין הזמה. איז אזוי יא קען איך נישט איינלערנען, נאר ודייק מסיפא, איך וועל איינלערנען פון די סיפא אז ס'איז געוועזן טאקע דריי כיתות נאר ס'איז געווען גמר דין, וויאזוי קען דאס זיין דריי כיתות און ס'איז געווען גמר דין, אז די כיתה וואס מ'איז מזים דאס איז געווען די ערשטע כיתה, כגון דאתו בי תרי, איז ערשטע געקומען צוויי עדות ואמרי זיי זאגן הפיל את שינו וסימא עינו. ופסקיניה לדינא אפומייהו, און די בית דין האט אפגע'פסק'נט אז מיט דעם שן ווערט ער באפרייט און ער דארף באצאלן דמי עינו. ואתו בי תרי אחריני, נאכהער קומט די צווייטע כיתה, ואמרי און זיי זאגן, סימא את עינו, ער האט געמאכט פריער א בלינדע אויג איז ער מיט דעם געווארן באפרייט, והפיל את שינו דארף ער יעצט באצאלן וואס? דמי שן. דקא מכחשי להו להני קמאי, די צווייטע כיתה זענען מכחיש די ערשטע, יעצט אויב זענען זיי דאך מכחיש די ערשטע און ער דארף נישט קיין באצאלן דמי עין, כאטש פריער איז געוועזן די גמר דין אפגע'פסק'נט ווען די ערשטע כיתה האט געזאגט הפּיל את שינו וסימא את עינו, אַז מען זאָל געבן דמי עין, אָבער אַזוי ווי עס קומט צו גיין אַ צווייטע כיתה, וואָס זיי זאָגן, אַז ס'איז געווען סימא עינו הפּיל את שינו, ווערן דאָך מוכחש די ערשטע, און איך טו נישט ווי זיי. ונמצאו זוממים קמאי, וועמען האָט מען מזים געווען? די ערשטע, די ערשטע, וואָס זיי האָבן געזאָגט. הפּיל את שינו וסימא את עינו, האָבן זיי דאָך געוואָלט מאַכן שאָדן דעם בעל-בית דמי עינו, ווייל אין אמתן דאַרף דאָך דער בעל-בית נאָר געבן דמי שינו, משלמין באַצאָלן זיי דמי עין לרב, און דאָ האָב איך דאָך נישט געפּסקנט ווי די ערשטע, ווייל די ערשטע האָבן דאָך געזאָגט, אז מען דארף געבן דמי עינו, און די צווייטע האט געזאגט דמי שינו, איז דאך געווארן גע'פסק'נט ווי די צווייטע, זענען דאך געווארן מוכחש ווער? די ערשטע. ואי סלקא דעתך און אויב איך וועל זאגן הכחשה לאו תחילת הזמה היא, נאר אזוי ווי די עדות ווערן מוכחש ווערט גלייך בטל די עדות אויס, אמאי משלמי, פארוואס זאל די ערשטע כיתה וואס מ'האט מזים געווען באצאלן צו דעם בעל הבית דמי עין? הא אתכחשו להו מעיקרא, אזוי ווי עס איז געקומען צו גיין די צווייטע כיתה און זיי האבן מכחיש געווען די ערשטע כיתה איז עס געווארן אויס אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה הכחשה תחילת הזמה היא אז די הכחשה איז דער אנפאנג פון דער הזמה, איז ווערט נאך נישט בטל די עדות, אויב שפעטער וועט מען מזים זיין, זאג איך כאטש ס'איז פריער געוועזן הכחשה, איך האב נישט געטאן ווי זיי, דאך הייסט עס הזמה. ואביי אמר לך, אביי וועט דיר אזוי זאגן, אין אמת'ן ווי מיר האבן געזאגט, זאגט אביי אז סיי דער רישא סיי דער סיפא רעדט זיך נאר ביי צוויי כיתות, נאר עס רעדט זיך ווי אביי האט געזאגט דאפכינהו ואזמינהו, נאר בשלמא רישא לא סגי דלא ג' כיתות, וואס איז די פשט? אביי האט דאך פריער געזאגט ס'רעדט זיך ביי צוויי כיתות, און תוספות לערנט אזוי פשט דיבור המתחיל אמר ליה אביי, די לעצטע צוויי שורות, אביי זאגט צו רבא'ן אזוי, אפילו דו ווילסט זאגן ווייל עס שטייט שהרי הרב אומר כן אז ס'איז פריער געקומען א כיתה וואס זיי האבן געזאגט אז די בעל בית דארף באצאלן דמי עין אפילו דו וועסט מכח דעם וועלן איינלערנען די רישא ביי דריי כיתות, איך כשאני לעצמי ארט מיך נישט שהרי הרב אומר כן, פארוואס ארט מיך נישט? ווייל די בעל בית ווייסט דאך דעם אמת אז עס וועט קומען א כיתה וואס זיי וועלן זאגן אז ס'איז פריער געווען שן און נאכדעם עין איז ממילא אז ס'קומט צו גיין די פאלשע כיתה און זיי זאגן פריער עין און נאכדעם שן איז ער צופרידן. נאר אפילו דו וועסט זיך ווען מ'זאגט זאגן ס'מוז זיין דריי כיתות, אלא סיפא למה לי שלש כיתות, פארוואס דארף זיין אין דער סיפא צוויי כיתות, דריי כיתות?

אז ס'איז פריער געוועזן הפיל את שינו אין די סיפא וסימא את עינו, נאכער איז געקומען צו גיין די צווייטע כיתה און זיי האבן זיי מזים געווען און זיי זאגן ס'איז געווען פארקערט אז ס'איז געווען סימא את עינו והפיל את שינו, האבן זיי דאך געוואלט מאכן שאדן דמי עין דעריבער דארפן זיי געבן דמי עין. קומט אויס אזוי, פון דער רישא איז דאך נישטא קיין ראיה הכחשה תחילת הזמה, אפילו עס רעדט זיך ביי דריי כיתות, ווייל פארוואס זאג איך קען מען מזים זיין דעם צוויי, ווייל איך טוה דאך סיי ווי דעם דין, אזוי ווי דער מיטלסטער, און פון דער סיפא איז אויכעט נישטא קיין ראיה, ווייל דער סיפא רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען מוכחש, ס'רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען קיין דריי כיתות, נאר ס'איז נאר געווען צוויי כיתות. רש י, מתקיף לה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט א קשיא, דא א זעהן מיר דאך אין די גמרא אז אויב ס'איז געווען סימא עינו הפיל שינו, צו פארקערט, מיט איין זאך ווערט ער באפרייט און פאר די אנדערע זאך צאלט מען געלט, האט רב זירא געפרעגט, אימא, לאמיר זאגן סימא את עינו, ער האט געמאכט בלינד זיין אויג, ניפוק בעינו, ווערט ער באפרייט מיט דעם אויג? הפיל שינו, אויב ער האט ארויסגעווארפן דעם צאן, ניפוק בשינו, ווערט ער באפרייט מיט דעם שן. ווי איז סימא את עינו, והפיל שינו, תיפוק גייט ער ארויס בעינו ושינו, אבער געלט דארף ער נישט געבן. רב זירא'ס קשיא האט נישט צו טוהן מיט די מחלוקת פון אביי מיט רבא'ן, רב זירא פרעגט פון וואנען ווייסט מען דעם דין אז פאר דער אנדערע זאך דארף מען באצאלן? אמר אביי, האט אביי געזאגט עליך צוליב דיין קשיא, אמר קרא זאגט אין פסוק תחת עינו, ער ווערט באפרייט לחפשי ישלחנו תחת עינו ולא תחת עינו ושינו, און אויך שטייט תחת שינו ולא תחת שינו ועינו, ווייל די תורה זאגט אז ער ווערט באפרייט מיט איין זאך און ממילא די אנדערע דארף ער באצאלן. אמר רב אידי בר אבין, האט רב אידי בר אבין געזאגט, אף אנן נמי תנינא, מיר קענען א ראיה ברענגען צו רבא'ן אז הכחשה תחילת הזמה, מיר האבן געלערנט גנב על פי שניים, ס'איז אונזער משנה דוכט זיך, ער האט גע'גנב'עט על פי שניים, וטבח ומכר על פיהם, און די זעלבע צוויי עדות האבן געזאגט עדות אז טבח אדער מכר ונמצאו זוממין, און מ'האט זיי מזים געווען משלמים לו את הכל. דארפן די מוזמים, די וואס זענען געווארן מוזם, באצאלן דעם קרן, דעם כפל, און ד' וה' שטייט אזוי אין דער משנה סתם. מאי לאו, מיינסטו נישט אז די משנה רעדט זיך אויף אלע וועגן, די משנה רעדט זיך דהעידו על הגניבה. זיי האבן געזאגט עדות ער האט גע'גנב'עט זונטאג, וחזרו והעידו על הטביחה, נאכהער. האבן זיי געזאגט מאנטיג עדות אז ער האט געשחטן מאנטיג והוזמו על הגניבה, דינסטאג איז מען געקומען צו גיין און מען האט זיי מזים געווען, איר זאגט אז זונטאג האט איר געזען ער האט גע'גנב'עט, זונטאג עמנו הייתם. וחזרו והוזמו על הטביחה, נאכער מיטוואך קומט מען צו גיין און מען זאגט זיי, איר זאגט אז איר האט געזען מאנטאג ער האט געשאכטן, מאנטאג עמנו הייתם, רעדט זיך עס די משנה אין אלע אופנים, רעדט זיך עס אין דעם פאל אויכעט, וכיוון שהוזמו על הגניבה, אויב מען האט זיי מזים געווען אויף די גניבה.

משלמים לו את הכל, אז מען באצאלט אלעס, מען באצאלט ד' וה', כאטש זענען דאך שוין געווען מוזם אויף די טביחה, ווייל אויב לא גנב לא טבח, דאך באצאלט מען, ווי מ'איז מזים אויף די גניבה, איז דאך שוין געווארן מוכחש די טביחה, דאך באצאלט מען אויף די טביחה, ואי סלקא דעתך אויב די וועסט זאגן הכחשה לאו תחילת הזמה היא אז די הכחשה איז נישט תחילת הזמה, אטביחה אמאי משלמין, אויף די טביחה וואס זענען געווארן פריער מוכחש ווען מען האט זיי מזים געווען אויף די גניבה, אפילו מ'וועט זיי שפעטער מזים זיין אויף די טביחה, אבער די עדות פון טביחה איז דאך שוין געווארן מוכחש אויס. אלא לאו שמע מינה איז א ראיה איך מוז זאגן הכחשה תחילת הזמה היא אז הכחשה איז תחילת הזמה זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן ס'איז נישט קיין ראיה ווער זאגט אז די משנה רעדט זיך אויף אלע אופנים הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהוזמו על הטביחה תחילה, אז זענען געווארן פריער מוזם אויף די טביחה, זענען זיי געווארן מחויב צו באצאלן תשלומי שלש, און די עדות פון גניבה נאך געווען עדות, נאכער האט מען זיי מזים געווען אויף דער גניבה, דעריבער זענען זיי געווארן מחויב צו באצאלן תשלומי חמש. זאגט די גמרא ובפלוגתא אין דער מחלוקת וואס אביי און רבא קריגן זיך צי איך זאג הכחשה תחילת הזמה צו נישט, איז אויך דא א מחלוקת פון אנדערע אמוראים, האבן מיר געלערנט, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, דא רעדט זיך צוויי עדות האבן געזאגט ראובן הרג את הנפש, נאכער קומט צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן לא הרג. זענען מכחיש די ערשטע כיתה עדות, איז עס בהכחשה, נאכער קומט צו גיין א דריטע כיתה און זענען מזים די ערשטע כיתה וואס זיי זאגן אז ראובן הרג את הנפש, רב יוחנן ורב אלעזר, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב יוחנן מיט רב אלעזר'ן, חד אמר נהרגין, איינער זאגט אז די ערשטע כיתה ווערט מוזם דארף מען זיי הרג'ענען, וחד אמר, און איינער זאגט אין נהרגין. זע איך דאך אז בהכחשה תחילת הזמה איז א מחלוקת פון ר' יוחנן מיט ר' אלעזר אויכעט, זאגט די גמרא תסתיים, איך וועל ברענגען א ראיה, דר' אלעזר הוא דאמר אין נהרגין, אז ר' אלעזר זאגט אז איך זאג נישט הכחשה תחילת הזמה, דעריבער מ'האט זיי מזים געווען איז אין נהרגין. דאמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, עדים שהוכחשו בנפש לוקין, אז צוויי עדות זאגן הרג פלוני את הנפש, און די צוויי זאגן אנדערע לא הרג, איז די עדות וואס זיי זאגן הרג קומט מלקות, די גמרא העט באלד זאגן פון וואנעט ווייס איך אז די וואס זאגן לא הרג זאגן אמת, די גמרא העט באלד זאגן. ואי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן רב אלעזר הוא דאמר נהרגין אז רב אלעזר זאגט אז אויף הכחשה זאגן מיר תחילת הזמה און מען קומט צו הרג'ענען אויב מ'עט זיי מזים זיין אמאי לוקין אפילו דעמאלט ווען מען האט נישט מזים געווען זיי פארוואס גיט מען זיי מלקות הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין

און ווי קומט מען קיינמאל נישט קיין מיתה, דעריבער איז דאס נישט קיין לאו, איז עס נישט קיין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, דעריבער גיט מען זיי מלקות, תסתיים איז א ראיה, פרעגט די גמרא לוקין, עדים זענען זיך מכחיש בנפש, צוויי זאגן ראובן האט געהרג'עט דעם נפש, און צוויי זאגן נישט, גיט מען מלקות די וואס זיי זאגן הרג, תרי ותרי נינהו, ס'איז דאך צוויי זאגן אזוי און צוויי זאגן אזוי, מאי חזית וואס זעהסטו דסמכת אהני, דו פארלאזט זיך אויף דיע וואס זיי זאגן לא הרג. אז לא הרג, סמוך אהני, אפשר זענען זיי גערעכט די וואס זיי זאגן הרג. אמר אביי, האט אביי געזאגט, בבא הרוג ברגליו, אז דער וועלכער מען זאגט עדות אויף אים אז הרג איז ער יעצט געקומען צו גיין פאר אונז, און איז ממילא זעהט ער אז דיע וואס זאגן הרג זאגן נישט ריכטיג. דער מהר"ץ חיות ברענגט אראפ די שאלות און תשובות נודע ביהודה מהדורא קמא, חלק אבן עזר, סימן מ ז, וואס ער פרעגט א קשיא, לויט ווי תוספות זאגט, מסכת כתובות דף כ ב, דיבור המתחיל ערעור, אז אויב ס'איז דא אויף א זאך צוויי עדות, קען די זאך קיינמאל נישט ווערן מבורר, ווייל אפילו הונדערט וועלן זאגן נישט אזוי, איז תרי כמאה, אויב אזוי מיט דעם וואס בא הרוג ברגליו איז דאך דאס נישט קיין שום הכחשה, ס'איז דאך דא צוויי עדות געווארן נהרג. ווער זאגט דאס אז דאס איז די הרוג? דארפסט דאך צוקומען פון די מויל וואס די מענטשן זאגן אז דאס איז די הרוג, איז הונדערט מענטשן זאגן אז דאס איז די הרוג, אבער תרי כמאה ער פירט אבער אויס. אזא זאך וואס איז ידוע לכל העולם פאסט זיך נישט צו זאגן תרי כמאה, ווייל אלע ווייסן אז דאס איז די מענטש, דעמאלט העלפט נישט וואס די עדות זאגן אז נהרג, דאס גייט נישט אריין אין גדר עדות, וואס כ'זאל דעמאלט זאגן? מיר זאגן עדות אז דאס איז דער מענטש, וועל איך זאגן תרי ק מאה? ניין. דאס איז גלייך ווי א גוטע משל ווי עס קומט צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן על עץ שהוא אבן, הכחשה פון דבר שניכר בחוש, א זאך וואס מען ווייסט בחוש אז דאס איז דער מענטש, איז דאס וואס מיר זאגן אז דאס איז דער מענטש דאס גייט נישט אריין בבחינת עדות, דעריבער זאגן מיר אז מיט דעם אור וואס בא הרוג ברגליו ווערן מוכחש די עדות וואס זיי זאגן אז נהרג, דעריבער גיט מען זיי מלקות. דער רש"ש קלערט דא א שאלה, אויב מיר לערנען הכחשה לאו תחילת הזמה היא, און ווי וועט זיין אז מען האט מזים געווען די עדים זוממים נישט צוזאמען בזה אחר זה, איז דאך אין די מאמענט וואס מען האט מזים געווען איינע פון די עדות, איז דאך דעמאלט גייט נישט אן דער דין הזמה, און די עדות ווערט דעמאלט מוכחש, ממילא אפילו שפעטער מען וועט מזים זיין דעם צווייטן עדות, קען זיין אז ס'גייט נישט אן קיין דין הזמה, ווייל די עדות איז שוין געווארן מוכחש. רש"י. זאגט די משנה, גנב על פי שניים, ס'דא צוויי עדות אז דער מענטש האט גע'גנב'עט, וטבח ומכר על פי עד אחד, אז ער האט גע'שחט'ן אדער ער האט פארקויפט דעם שור אדער דעם שה, איז נאר דא איין עדות. או אדער על פי עצמו ער איז מודה אז טבח ומכר איז דער דין משלם תשלומי כפל כפל זאל ער באצאלן ווייל ס'איז דאך דא עדות אז ער האט גע'גנב'עט ואינו משלם תשלומי ד' וה' ד' וה' באצאלט ער נישט אויב על פי עצמו באצאלט ער נישט ווייל מודה בקנס איז פוטר, און די זעלבע זאך על פי עד אחד, א עד אחד קען נישט מחייב זיין, איי, אומעטום א עד אחד איז דאך מחייב א שבועה, אבער דא רעדט זיך דאך אז ער איז נישט מודה, ווייל אויב ער זאל מודה זיין וואלט איך דארפן דאך נישט צוקומען צו על פי עד אחד, נאר ס'דא א סברה האמיר עס דערמאנט פריער אין פיפטן פרק, אז דער גאנצער ענין עד אחד איז מחייב א שבועה כדי ער זאל מודה זיין, אבער דארטן אז ער איז מודה איז ער פטור, דעמאלט קען א עד אחד נישט מחייב זיין קיין שבועה. נאך א דין, גנב, ער האט גע'גנב'עט, וטבח בשבת. און געשחטן דעם שור אדער דעם שה האט ער אין שבת, און דאס איז דאך איינס פון די אבות מלאכות, אדער גנב וטבח לעבודת אלילים, ער האט געשחטן לעבודת אלילים, קומט דאך אויך פאר דעם סקילה, איז דא א כלל. אז קם ליה בדרבה מיניה, אז אויב פאר די זעלבע מעשה קומט חיוב מיתה און עס קומט א חיוב ממון איז ער פטור פון ממון. די זעלבע דין איז גנב משל אביו, ער האט גע'גנב'עט א זאך וואס האט באלאנגט צו זיין פאטער, ומת אביו, און זיין פאטער איז געשטארבן, אז דער טאטע איז געשטארבן, ווייל יעצט אויך באלאנגט א חלק פון דער זאך צו אים, ער איז אויך איינער פון די יורשים. ואחר כך טבח ומכר, נאכדעם האט ער גע'שחט'ן די זאך אדער פארקויפט, דעמאלט זאגן מיר איז ער משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ד' וה', פארוואס באצאלט ער נישט? אה, דאס איז שפעטער די דין, יע, איז ביי די אלע ערטער כפל באצאלט ער בשעת גניבה, אבער ד' וה' באצאלט ער נישט, ווייל בשעת טביחה ומכירה האט דאך שוין אביסל באלאנגט צו אים, און וטבחו דארף זיין אז די גאנצע זאך זאל זיין באיסורא, אבער דא איז נישט אינגאנצן באיסורא. נאך א דין, גנב, ער האט גע'גנב'עט א זאך, והקדיש, און ער האט מקדיש געווען די זאך, ווי קען די הקדש חל זיין? דארף מען זאגן אז ס'איז שוין געווען לאחר יאוש, און מיט דעם מאל וואס ער האט מקדיש געווען די זאך, איז עס שוין שינוי רשות אויך, און די זאך ווערט יעצט הקדש. ואחר כך, נאכדעם ווי ער האט עס מקדיש געווען, טובח און מוכר, קומט אויס אז ער שעכט שוין נישט די זאך פון די בעלים, וועמענס זאך שעכט ער? א זאך פון הקדש, איז דער דין משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ד' וה', אבער די גמרא ווייטער פרעגט א שאלה, פארוואס זאל ער נישט באצאלן ד' וה'? מיט דעם מאמענט וואס ער האט עס מקדיש געווען, דער דין איז ווען איינער גיבט אוועק די זאך א מתנה, דארף ער אויך באצאלן ד' ו ה', ס'איז נישט קיין חילוק צו מען פארקויפט צו מען גיט עס א מתנה, איז די זעלבע זאך פרעגט ווייטער די גמרא, מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, פאר דעם מאמענט וואס ער איז עס מקדיש, דאס זאל ווערן אנגערופן א מכירה און ער זאל זיין חייב, זאגט אויף דעם. דער גנב האט דאך עס מקדיש געווען. ענטפערט אויף דעם די גמרא אז ס'איז דא א חילוק אז אויב מען פארקויפט עס להדיוט, פריער האט עס געהייסן תורא דראובן יעצט איז עס תורא דשמעון, אבער מוכר לשמים אז אויב עס האט פריער געהייסן תורא דראובן הייסט עס יעצט אויכעט אז דער אקס באלאנגט צו ראובנ'ען. דעריבער אויף דעם שעת הקדש זאגן אז דער הקדש אליין זאל הייסן ווי ער האט עס אוועק געגעבן, פארקויפט עס צו א מתנה געגעבן, בין איך נישט מחייב, פארוואס ווילסטו מחייב זיין פאר דעם וואס ער האט שפעטער דאס גע'שחט'ן, צו שפעטער האט עס פארקויפט, דעמאלט באלאנגט עס נישט צום בעל הבית, דעמאלט איז עס א הקדש'דיגע זאך. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, קדושים שחייב באחריותן משלם תשלומי ד' וה', אויב אזעלכע קדושים וואס עס ליגט אחריות אויף דעם מענטש וואס האט עס מקדיש געווען, אז אויב די זאך ווערט פארלוירן דארף ער ברענגען א צווייטע, למשל ער האט געמאכט די זאך א נדר, ער האט געזאגט הרי עלי משלם תשלומי ד' וה' שאין חייב באחריותן פטור, דאס האט נישט קיין שייכות צום פריערדיגן דין גנב והקדיש, די גמרא וועט עס ווייטער אריינלערנען, ר' שמעון גייט ארויף אז ער האט גע'גנב'עט פון בעל הבית אזא בהמה וואס די בהמה האט דער בעל הבית געהאט מקדיש געווען, איז אזוי מיר ווייסן דאך אז גונב דבר מן ההקדש איז פוטר וגונב פון בית רעהו, אבער נישט פון הקדש, זאגט ר' שמעון, ווי איז אבער אז דאס איז געווען דער בעל הבית חייב באחריות, דורך דעם וואס מ'האט עס געגנב'עט דארף ער ברענגען א צווייטע, איז דאס גאר דבר הגורם לממון, האט עס דעם דין פון ממון, דעמאלט וועט ער דארפן באצאלן ד ו ה, אבער אין חייב באחריותו איז ער פטור. רש"י.

אויף די ד' וה' אויף דער טביחה איז ער פטור, דהוה מתחייב בנפשו, ווייל עס קומט דאך אים מיתה, זאגן מיר קם ליה בדרבה מיניה, ווי וועט זיין ער האט גע'גנב'עט פון טאטן, און נאכהער איז דער טאטע געשטארבן ומת אביו והוא יורשו, און ער ירשנ'ט אים, ולא הוה טביחה כולה באיסורא, די גאנצע שעכטן איז נישט באיסור, ווייל ער האט דאך אין דעם אויך א חלק. גנב והקדיש כי קא טבח ווען ער שחט דהקדש טבח שחט ער א זאך פון הקדש ולא דבעלים. רבי שמעון אומר בגמרא מפרש אהייא די גמרא ווייטער מפרש אויף וועלכן דין גייט רבי שמעון ארויף גמרא אין די משנה האבן מיר געלערנט אז אויב אויף דעם שחט'ן איז נאר דא על פי עד אחד איז ער פטור פון ד' וה'. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז א זיכערע זאך אז ער איז פטור, א עד אחד קען א מענטש נישט מחייב זיין קיין שום חיוב, דאס וואס שטייט מיר על פי עצמו, דא גייט ער מיר דערציילן אז מודה בקנס איז פטור, אבער על פי עד אחד, מיר ווייסן א עד אחד קען נישט מחייב זיין קיין ממון. זאגט די גמרא אמרי וועל איך דיר זאגן, הא קא משמע לן, דאס גייט ער מיר דערציילן על פי עצמו, דומיא דעל פי עד אחד, דער דין פון על פי עד אחד גייט מיר מגלה זיין א דין וואס איז על פי עצמו ווען ער איז מודה, מה על פי עד אחד, אזוי ווי דארט ווי עס קומט נאר איין עדות, כי אתא עד אחד מצטרף בהדיה. אויב שפעטער וועט קומען נאך א עדות וועט ער זיך איר מצרף זיין, רש י זאגט ווייל די הלכה איז ווי ר' יהושע בן קרחה וואס ער זאגט אז מען מוז נישט הערן ביידע עדות אין איין צייט, נאר שומעים דבריו של זה היום, און ווען דער חבר קומט מארגן הערט מען דבריו. מיחייב על פי עצמו נמי, די זעלבע דין ווען ער איז מודה. כי אתו עדים, אז קומט שפעטער עדות, מיחייב איז ער מחוייב מודה בקנס איז פטור דווקא דעמאלט ווען נאכדעם קומט נישט קיין עדות, לאפוקי מדרב הונא אמר רב, ער גייט מיר זאגן אנדערש ווי רב הונא האט געזאגט פון רב'ן, דאמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פון רב'ן מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, קומט אויס אזוי אז דער דין פון על פי עד אחד איז מיר א פשיטא, נאר דעריבער לערנט ער מיך דאס ס'זאל מיר מגלה זיין אז על פי עצמו האט דעם זעלבן דין, אז אויב שפעטער איז דא עדות איז ער מחויב. דא איז דא א קשיא, אפשר זאל מיר זאגן פארקערט ער גייט מיר דערציילן אז על פי עד אחד האט דעם זעלבן דין ווי על פי עצמו, א מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור, און דער זעלבער דין איז אז ס'איז דא עד אחד היינט און מארגן קומט א צווייטער עדות, זאג מיר אויך אז ס'איז זיך נישט מצרף דער עדות פון היינט ביז דער עדות פון מארגן, אזוי פרעגט די שיטה. זאגט די שיטה און פאקטיש רשי באווארנט עס, אבער איך דארף דאך נישט זאגן אז די משנה זאל מיר דערציילן היפך הלכה, די הלכה איז דאך אז שומעין דבריו אז ס'איז זיך יא מצרף, איז דאך מער בעסער אריינצולערנען די משנה גלאטער אז די משנה זאל זיך רעדן ווי די הלכה איז, אז איך זאג על פי עצמו איז גלייך צו על פי עד אחד.